מסכת עירובין דף ס"א עמוד ב' די שיר הייבט זיך אן עמוד א' ביי די משנה. זאגט די הייליגע משנה, אונז האבן דאך שוין פריער גערעדט אז ס'איז דא א מחלוקה אין די גירסא ווי אזוי מ'דארף אפלערנען די משנה רבא מיט רב אידי, און אונז האמער די גירסא אזוי ווי רב אידי און ממילא וועל מיר עס אזוי אפלערנען, אנשי עיר גדולה מהלכין את כל עיר קטנה, ואנשי עיר קטנה מהלכין את כל עיר גדולה, דא רעדט מען צוויי שטעט וואס זענען בשכינות, גענוג ווייט אפגערוקט, מער ווי הונדערט און איין און פֿערציק אמות מיט א דריטל, אז זיי זאלן נישט הייסן ווי איין גרויסע שטאט, זיי הייסן ווי צוויי באזונדערע שטעט וואס זענען בשכינות, און די קליינע שטאט איז אזוי קליין אז די גאנצע דערפון איז מובלע אין די תחום פון די גרויסע, ווי אונז האבן שוין פריער געזאגט א משל, לאמיר זאגן אז די צוויי שטעט זענען אפגערוקט צוויי הונדערט אמות, און די גאנצע קליינע שטאט איז נישט מער ווי אַכצן הונדערט אמות, קומט אויס אז ווען איינער גייט ארויס פון די גרויסע שטאט ביז די קליינע און אפילו ער גייט דורך די גאנצע קליינע שטאט איז ער נאך אויך נישט ארויס פון זיין תחום, דאס מיינט אז די גאנצע קליינע שטאט איז מובלע אין די תחום פון די גרויסע, אבער די גרויסע שטאט איז זייער גרויס אז ער איז נישט מובלע אינגאנצן אין די תחום פון די קליינע, נאר א חלק דערפון, דאס מיינט ווען איינער וועט ארויסגיין פון די קליינע שטאט און ער וועט אנהייבן צו ציילן צוויי טויזנט אמות אריין אינעם גרויסן וועט ער בלייבן ביי די צוויי טויזנט אמות וועט ער זיין ערגעץ ווי אינמיטן די גרויסע שטאט, זאגט דא די משנה אז סיי די מענטשן פון די גרויסע קענען גיין אין די גאנצע קליינע שטאט און עס רעכענען ווי ד' אמות, און סיי די מענטשן פון די קליינע שטאט קענען אויכעט גיין אין די גאנצע גרויסע שטאט און עס רעכענען ווי ד' אמות, און די משנה מעלדט בה כיצד וויאזוי רעדט מען דא? מי שהיה בעיר גדולה, א מענטש וואס וואוינט, ער איז געווען דארטן אין די גרויסע שטאט ווען שבת איז אריינגעקומען, אבער ונתן את עירובו בעיר קטנה, נאך פאר שבת האט ער געשיקט א שליח אראפצולייגן זיין עירוב אינעם קליינעם שטאט, אדער פארקערט בעיר קטנה א מענטש וואס איז געווען אינעם קליינעם שטאט ונתן את עירובו בעיר גדולה, זאג איך אז דארט ווי ער האט אראפגעלייגט זיין עירוב דארט האט ער קונה שביתה געווען און אויב אזוי איז די יענע גאנצע שטאט גערעכנט פאר אים ווי ד' אמות מהלך את כולה וחוצה לה אלפיים אמה. ער קען גיין אין יענע גאנצע שטאט ווי זיין עירוב איז און אויסער דעם אינדערויסן נאך צוויי טויזנט אמות אלע זייטן. און נישט נאר ווען ער האט געלייגט די עירוב אין די קליינע שטאט וואס זי איז דאך מובלע אין די תחום פון די גרויסע שטאט נישט נאר דעמאלט זאג איך אז ס'האט א דין ווי ד' אמות, נאר אפילו פארקערט ווען ער וואוינט אין די קליינע און ער האט געלייגט די עירוב אין די גרויסע שטאט וואס די גרויסע שטאט איז דאך שוין ארויס פון די תחום פון די קליינע א גרויס חלק דערפון איז אינדרויסן פון די תחום זאג איך נאך אלץ אז ס'האט א דין פאר אים ווי ארבע אמות ווייל וויבאלד ער האט דארט אראפגעלייגט זיין עירוב הייסט עס אזוי ווי ער וואוינט דארטן און דאס איז דאך זיכער אז א מענטש וואס וואוינט דארטן און ער איז דארט געווען בפועל בכניסת השבת, איז זיכער אז ער באקומט די גאנצע שטאט ווי ד' אמות מיט נאך אלפיים אמה לכל צד, די חידוש איז דא אז אפילו ווען זיין גוף בפועל איז נישט דארט געווען, ער האט נאר אהין געלייגט זיין ברויט, איז נישט נאר אז ער קען רעכענען פון זיין ברויט ארום און ארום צוויי טויזענט אמות, נאר ער באקומט די קולא אויכעט ווי אלע בני העיר אז די גאנצע שטאט הייסט ווי ד' אמות און פון דערויסן די שטאט קען ער נאך ציילן צוויי טויזענט אמה. אזוי האלט די תנא קמא. רבי עקיבא אומר אין לו אלא ממקום עירובו אלפיים אמה, ס'אמת אז דארט ווי ער האט אראפגעלייגט זיין עירוב דארט הייסט ווי ער וואוינט יעצט, און ער האט קונה שביתה געווען דארטן, און פארדעם קען ער טאקע ציילן פון דארטן צוויי טויזנט אמות, פון אלע זייטן, אבער די קולא אז ער זאל הייסן ווי א איינוואוינער פון די שטאט, און די גאנצע שטאט זאל ווערן גערעכנט ווי ד' אמות, און פון דערויסן זאל ער רעכענען אלפיים אמה דאס באקומט ער נישט. די קולא איז נאר דא ווען א מענטש געפינט זיך טאקע אין א שטאט בכניסת השבת. אבער ווען מען מאכט א עירוב האלט ר' עקיבא איז נישט דא די קולא, די עירוב קען נאר העלפן אויף אזויפיל אז ס'הייסט ווי ער וואוינט דארטן און ער קען פון די עירוב פון די ברויט פון יענע ד' אמות ארום די ברויט רעכענען אלפיים אמה לכל רוח. אמר להם ר' עקיבא האט ר' עקיבא געטענה'ט צו די חכמים אי אתם מודים לי בנותן עירובו במערה שאין לו אלא ממקום עירובו אלפיים אמה, ווען א מענטש זאל אראפלייגן ערב שבת זאל ער שיקן א שליח אראפצולייגן זיין ברויט אין א הייל, א גרויסע הייל. עסטו דען נישט מודה זיין אז דארטן רעכנט מען נאר פון ווי די עירוב ליגט פון יענע ד' אמות צוויי טויזנט אמה לכל צד, און איך וועל נישט זאגן אז די גאנצע גרויסע מערה הייסט אזוי ווי ד' אמות און מען זאל קענען רעכענען אלפיים אמה פון ארום און ארום די מערה, און דער אמת איז אונז וועלן באלד זעהן אז די חכמים זענען טאקע מודה ביי מערה אז די דין איז אזוי, און רבי עקיבא האט געוויסט דערפון, האט רבי עקיבא געטענה'ט צו די חכמים פונקט ווי עטס זענטס מיר מודה ביי מערה אז ס'איז א גרויסע חילוק צו די מענטש איז אליינס דארט געווען בכניסת השבת צי ווען דער מענטש האט נאר אראפגעלייגט דארטן זיין ברויט זיין עירוב, ווייל דאס איז זיכער אז ווען א מענטש איז אליינס געווען בכניסת השבת אין א מערה זאג איך דיך זיכער אז די גאנצע מערה הייסט אזוי ווי ד' אמות לויט יעדעם איינעם, אפילו לויט רבי עקיבא און כל שכן לויט די חכמים, אבער פונדעסטוועגן דאך טאמער איז ער נישט דארט געווען און האט נאר געשיקט א שליח אראפצולייגן זיין עירוב דארטן, זענט עטץ די חכמים אויכעט מודה אז וויבאלד ער איז נישט דארט איז עס הארבער און מען קען נישט רעכענען די גאנצע מערה ווי ד' אמות. נאר דארט ווי די ברויט ליגט מאכט מען א קעסטעלע פון ד' אמות און פון דארט רעכנט מען אלפיים אמות לכל צד, איז פונקט ווי עטס זענטס מיר מודה ביי מערה פארוואס זאל זיין אנדערש ווען ער לייגט זיין עירוב אין א שטאט, וויבאלד ער אליין האט זיך נישט געפונען דארט בכניסת השבת, זייטס מיר אויך מודה אז מען רעכנט נישט די שטאט ווי ד' אמות נאר פון ווי די עירוב ליגט זאל מען נאר רעכענען אלפיים אמה לכל רוח, אמרו לו האבן די חכמים געענטפערט. אמת טאקע אז ביי מערה איז אזוי די דין אבער נישט אלעמאל. נאר ביי צוויי פעלער, די ערשטע פאל איז אימתי ווייסטו ווען ס'איז טאקע אזוי אז מ'רעכנט נישט די מערה ווי ד' אמות, בזמן שאין בה דיורין, מ'רעדט פון א פיסטע הייל וואס קיין מענטשן וואוינען נישט דארטן, דעריבער האט די מערה נישט קיין חשיבות אז איך זאל זאגן אז די גאנצע מערה האט א דין ווי איין מקום פון ד' אמות, ווייל קיינער וואוינט נישט דארט, אבל יש בה דיורין, טאמער ס'איז דארטן דא איינוואוינערס, מהלך את כולה וחוצה לה אלפיים אמה, אוודאי, אפילו ווען ער האט נאר אראפגעלייגט זיין עירוב און ער אליין איז נישט דארט געווען, העט ער אויך קענען נוצן די גאנצע מערה אזוי ווי פיר אמות און העט קענען ארומגיין אין די גאנצע מערה און ארויסציען נאך צוויי טויזנט אמות לכל צד. נמצא קל תוכה מעל גבה. קומט אויס אז ביי א הייל איז גרינגער אינעווענדיג אין די הייל ווי סתם העכער די הייל אינדערויסן אויפן פעלד, ווייל אין א הייל כאטשיג אויב ס'איז דא איינוואוינערס, וויבאלד די הייל איז דאך אזא גרויסע מקום ארומגענומען מיט מחיצות קען מען רעכענען די גאנצע פלאץ ווי ד' אמות, אפילו אויב די מענטש געפינט זיך נישט דארט, ער האט נאר אראפגעלייגט זיין עירוב דארטן, וויבאלד ס'איז אבער א מקום וואס ס'דא דארטן איינוואוינערס, מה שאין כן על גבה, העכער די הייל סתם אינדערויסן אויף א פעלד ווי ס'איז נישט דא קיין מחיצות, איז די מקום פון די עירוב וועט נישט קענען זיין גרעסער ווי ד' אמות, דארט ווי מען וועט אראפ לייגן די עירוב דארט וועט מען מאכן א קעסטל פון ד' אמות און פון דערויס וועט מען שוין רעכענען אלפיים אמה לכל רוח, אין אנדערע ווערטער א מערה איז אויך גארנישט אנדערש ווי א שטאט אז אויב מען וואוינט דארט אפילו ווען די מענטש איז אליין נישט דארט געווען און ער האט אראפ געלייגט די עירוב האט עס די קולא אז מען קען עס יא רעכענען ווי ד' אמות, און דאס וואס אונז זעמער מודה צו דיר ביי מערה אז מען רעכענט עס נישט די גאנצע זאך ווי ד' אמות דאס איז נאר ווען קיינער וואוינט נישט דארט. נאך א פאל, ווען מ'וועט נישט רעכענען די גאנצע מערה ווי ד' אמות אפילו ווען מ'וואוינט יא דארט, ולמודד, ווען א מענטש האט נאר געמאסטן, דאס מיינט ער האט נישט אראפגעלייגט זיין עירוב אין די מערה, ער האט קונה שביתה געווען אינדערויסן אויף א פעלד, און ער האט אנגעהויבן צו גיין און מעסטן צוויי טויזנט טריט פאר די תחום שבת, שאמרו נותנין אלפיים אמה, אזוי איז דאך די דין אז א מענטש וואס האט קונה שביתה געווען אויף א פעלד קען באקומען צוויי טויזנט אמות, שאפילו סוף מדתו כלה במערה. און יעצט רעדט מען אפילו ס'איז דא דארטן געהעריגע איינוואוינערס, קען ער נישט גיין מיט קיין איין טריט ווייטער, ווייל וויבאלד ער איז נישט דארט געווען אנפאנג שבת און ער האט אפילו נישט אהינגעלייגט זיין עירוב אויך נישט, איז נישט דא די קולא אז מען זאל עס רעכענען ווי ד' אמות. און דער אמת דארף מען דא צולייגן אז די הלכה איז נישט נאר ביי מערה, אפילו ביי א געהעריגע שטאט, ווען א מענטש האט קונה שביתה געווען אינדערויסן און ער האט געמאסטן צוויי טויזנט אמות און ס'ענדיגט זיך אינמיטן פון די שטאט טאר ער נישט גיין נאך איין טריט, ווי רבי יהושע בן לוי האט שוין אויבן געזאגט. אז כלתה מדתו בחצי העיר, טאר ער נישט גיין דארטן ווייטער. די אונטערשטע שורה פון די מחלוקת אין די משנה איז אז לויט רבי עקיבא איז נאר דא די קולא אז א מענטש זאל קענען רעכענען די גאנצע שטאט ווי ד' אמות נאר ווען די מענטש איז בפועל אליינס געווען אויף די פלאץ אין די שטאט אדער אין די הייל בזמן כניסת השבת דעמאלטס קריגט קיינער נישט אז די מענטש אליין איז דארט האט עס זיכער א חשיבות אז די גאנצע הייל ווערט גערעכנט ווי ד' אמות אפילו ווען ער איז ריזיג גרויס. ווידעראום טאמער איז נישט נאר אז דער מענטש איז נישט דארט געווען, ער האט אפילו נישט אהין געלייגט זיין עירוב אויך נישט, ער איז נאר אנגעקומען אהין, ער האט מקבל שבת געווען אינדרויסן און ער קומט אן אינמיטן א שטאט, איז יעדער איינער מודה אפילו די חכמים אז ער קען נישט גיין מיט איין טריט ווייטער און מען געבט אים נישט די קולא אז די שטאט הייסט ווי ד' אמות, אדער נאך מער פון דעם אפילו ווען ער האט יא אהין געלייגט זיין עירוב אין א מערה, אבער קיינער וואוינט נישט דארטן, ער האט נאר געשיקט א שליח ערב שבת אראפצולייגן דארט אן עירוב. וועט אויך יעדער איינער מודה זיין אפילו די חכמים אז ס'האט נישט קיין דין ווי ד' אמות, נאר פון דארט ווי די עירוב ליגט מעסט מען צוויי טויזנט אמות פון לכל רוח. די מחלוקה פון די חכמים מיט רבי עקיבא איז דווקא אין א שטאט ווי ס'איז דא איינוואוינערס אדער א מערה ווי ס'איז דא איינוואוינערס, און דער מענטש אליין האט נישט מקבל שבת געווען אין דעם שטאט אבער ער האט אהין געשיקט א שליח צו לייגן דארט זיין ברויט, האלטן די חכמים אז דאס איז שוין גענוג אז ס'הייסט כאילו ווי ער איז דארטן און ער באקומט יא די גאנצע שטאט כד' אמות, און רבי עקיבא האלט ניין וויבאלד ער איז נישט אליין דארטן איז עס נישט כד' אמות. דא גיימער אריבער צו דף ס"א עמוד ב'. יעצט גייט די גמרא ברענגען א מחלוקת האמוראים ווי אזוי וועט זיין די דין לויט די חכמים ווען איינער האט געשיקט זיין עירוב אראפצולייגן אין א שטאט ווי ס'איז חרוב געווארן פון די איינוואוינער, די שטאט אליין שטייט אבער ס'איז ליידיג ס'פיסט מ'וואוינט נישט דארט. און פארשטייט זיך אז די שאלה איז נאר לויט די חכמים ווייל לויט רבי עקיבא אפילו ווען מ'וואוינט יא דארט וויבאלד די מענטש אליין קומט נישט און שיקט נאר זיין עירוב באקומט ער נישט די שטאט ווי ד' אמות. די שאלה איז לויט די חכמים וואס אין א שטאט וואס מען שיקט אהין דער עירוב הייסט די גאנצע שטאט כד' אמות, אבער אפשר אין א פיסטע שטאט איז אנדערש און מיר האבן א מחלוקת פון אמוראים, זאגט די גמרא אמר ר' יהודה אמר שמואל, דער אמורא ר' יהודה זאגט נאך פון זיין רבי'ן שמואל, שבת בעיר חריבה, ווען די מענטש אליין האט מקבל שבת געווען אין א פיסטע שטאט, אבער די מויערן אלעס שטייט נאך געהעריג, נאר די איינוואוינער זענען חרוב. לרבנן מהלך את כולה וחוצה לה אלפיים אמה, לויט די רבנן קען ער ארום גיין אין די גאנצע שטאט, און נאך פון דרויסן רעכענען צוויי טויזנט אמות ווייל די שטאט ווערט גערעכנט כד' אמות. און רש"י רעדט שוין אויס אז דער דין איז נישט נאר לויט די רבנן, באמת איז דאס אפילו לויט רבי עקיבא אויך, ווייל ווען דער מענטש אליין איז דארטן, איז ער דאך די איינוואוינער פון דער שטאט און ס'איז לית מאן דפליג אז ס'באקומט א חשיבות פון ד' אמות. דאס וואס שמואל זאגט דא לרבנן איז וועגן די קומענדיגע הלכה, הניח את עירובו בעיר חריבה ער האט געשיקט א שליח צו לייגן זיין עירוב מבעוד יום אין א ליידיגע שטאט, אבער למעשה וואוינט קיינער נישט דארטן בפועל אום שבת, איז לויט די רבנן אין לו ממקום עירובו אלא אלפיים אמה. דאס מיינט אפילו די חכמים וועלן מודה זיין צו רבי ישמעאל אז מען רעכנט נישט די גאנצע שטאט ווי ד' אמות וויבאלד ס'איז נישט דא דארטן קיין מענטשן האט עס נישט קיין חשיבות פון ד' אמות נאר דארט ווי די עירוב ליגט מאכט מען א קעסטעלע פון פיר אמות און פון דארט רעכנט מען צוויי טויזנט אמה. ווייל דאס וואס די חכמים האבן געזאגט אז אפילו ווען מען האט נאר אהינגעלייגט די עירוב הייסט עס ווי ד' אמות דאס איז נאר ווען מען וואוינט דארט ווי די חכמים אליין האבן געזאגט אימתי בזמן שיש בה דיורין. אבער ווען עס איז נישט דא קיין איינוואוינער וועלן די חכמים מודה זיין צו רבי ישמעאל אזוי האלט דער אמורא שמואל, רבי אלעזר אומר דער אמורא רבי אלעזר בן פדת זאגט, אחד שבת ואחד הניח ס'איז נישט קיין חילוק צו דער מענטש אליין איז געווען אין די ליידיגע שטאט נאר אפילו ער האט אראפגעלייגט זיין עירוב דארטן, איז לויט די חכמים מהלך את כולה וחוצה לה אלפיים אמה קען ער נאך ארום גיין אין די גאנצע שטאט אזוי ווי ד' אמות און פון דרויסן רעכענען די צוויי טויזנט ווייל וויבאלד ער האט אראפגעלייגט דארטן זיין עירוב ווערט עס גערעכנט כאילו ער אליין וואוינט דארטן און לויט די חכמים ווערט עס גערעכנט ווי ד' אמות. מיתיבי האט מען א קשיא געפרעגט אויף דעם אמורא רב אלעזר אונז האבן געלערנט אין די משנה אמר להם רבי עקיבא אי אתם מודים לי בנותן את עירובו במערה שאין לו ממקום עירובו אלא אלפיים אמה אמרו לו האבן די חכמים געענטפערט אימתי בזמן שאין בה דיורין ביז אהער גייט די משנה הא באין בה דיורין מודו ליה זעהט מען דאך אז אויב ס'נישט דא דארטן קיין איינוואוינער זענען די חכמים מודה צו רבי עקיבא אז מ'רעכנט עס נישט ווי ד' אמות ווי קען דער אמורא רב אלעזר זאגן אנדערש? ענטפערט די גמרא אז ר' אלעזר וועט אפלערנען דעם פשט אין די משנה מאי אין בה דיורן, ווייסטו וואס לויט די חכמים הייסט אין בה דיורן וואס דאמאלס זענען זיי מודה צו ר' עקיבא, אינה ראויה לדירה, למשל א שטאט וואס די ווענט זענען איינגעפאלן און ס'איז שוין נישט ראוי צו וואוינען דארט, אמת טאקע ביי א הייל זענען שוין די חכמים מודה צו ר' עקיבא אפילו ווען מען וואוינט נישט דארט בפועל האט עס נישט קיין חשיבות אבער א שטאט וואס איז באמת יא א מקום וואס איז ראוי לדירה און מען האט אמאל דארטן געוואוינט מען האט עס נאר יעצט פארלאזט אין אזא פאל דאס הייסט נאך נישט אין בה דיורין אז די חכמים זאלן מודה זיין ביי א שטאט כדי עס זאל הייסן אין בה דיורין מוז עס מיינען אז עס איז שוין נישט ראוי דארטן צו וואוינען. תא שמע, די גמרא גייט יעצט פרעגן נאך א קשיא אויף רב אלעזר. דאס האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, שבת בעיר אפילו היא גדולה כאנטוכיא, אפילו עס איז א. דיגע שטאט אזוי ווי אנטוכיא, אנטוכיא איז דארטן אין סיריע, וואס די שטאט האט געהייסן אנטוכיא, ווייל אנטיוכוס האט עס געלאזט בויען, בשעת ער האט מושל געווען אויף סיריע, און דאס איז א ריזן שטאט. און אזוי אויך לייגט די ברייתא צו במערה, אויב ער האט מקבל שבת געווען אין א מערה, אפילו היא כמערת צדקיהו מלך יהודה, ס'איז דאך באקאנט אז צדקיהו מלך יהודה האט געהאט א הייל א אונטערערדישער, מורא'דיג א גרויסע הייל, פון ירושלים ביז יריחו, און ווען נבוכדנצר האט איינגענומען ירושלים, איז צדקיהו פון דארטן אנטלאפן אינמיטן די נאכט. איז בקיצור שטייט דא אז ווען איינער איז מקבל שבת אדער אין א ריזן שטאט אדער אין א ריזן הייל, כאטשיג ס'איז זייער גרויס, מהלך את כולה וחוצה לה אלפיים אמה, באקומט ער די גאנצע הייל אדער שטאט אזוי ווי ד' אמות, ער מעג דארטן ארום גיין, און פון דערויסן קען ער רעכענען צוויי טויזנט. ביז אהער גייט דא די ברייתא. איז די גמרא מדייק, קתני עיר דומיא דמערה, די ברייתא האט דא צוזאמגענומען א שטאט צוזאמען מיט א מערה, צוצוגלייכן אז די צוויי האבן די זעלבע דין. מה מערה חריבה פונקט ווי געווענטליך א הייל איז נישט דא דארטן קיין איינוואוינערס ס'איז חרוב און פיסט אף עיר חריבה ווייל די ברייתא האט עס צוגעגליכן רעדט מען דא אויכעט פון א שטאט אפילו ווען ס'איז פיסט און ווי רש"י לייגט שוין צו אז אפילו ווען מ'זאגט חריבה מיינט עס נאר חריבה מיושביה אז ס'איז נישט דא דארטן קיין איינוואוינערס ווייל טאמער די מחיצות זענען שוין אויכעט די ווענט זענען שוין צעפאלן, קען דאך נישט די ברייתא רעדן אז עס שטייט דאך מהלך את כולה אז ס'האט א דין ווי ד' אמות און ווען די ווענט זענען אראפגעפאלן איז דאך קלאר אז ס'האט נישט קיין דין ווי ד' אמות, אזוי ווי אינמיטן די פעלד וואס א מענטש איז דארט מקבל שבת באקומט ער פשוט ד' אמות'דיגע ד' אמות, איז אויב אזוי רעדט מען דא פון א שטאט אדער פון א מערה וואס זענען חרוב מיושביה, און דא איז דאך געשטאנען אז ער מעג ארום גיין אין די גאנצע כאילו עס וואלט געווען ד' אמות ושבת אין, ווי די ברייתא האט דאך אנגעהויבן שבת אז נאר ווייל ער איז אליין דארטן געווען. אבל הניח לא, טאמער וואלט ער נאר אראפגעלייגט דארטן זיין עירוב, וואלט ער נישט געקענט באקומען די גאנצע זאך כאילו ס'איז ד' אמות. מסתם מ'גייט דא ווייטער, האמער אונז א ברייתא וואס זאגט קלארע ווערטער מיט דעם וואס ער שטעלט צאם א עיר מיט א מערה, אז מ'רעדט דא אפילו פון א שטאט וואס איז ליידיג פון איינוואוינערס וואס דאס איז דומיא דמערה וואס געווענטליך איז דאס ליידיג, און די ברייתא זאגט קלארע ווערטער אז נאר ווייל ער האט דארטן געוואוינט מיט זיין גוף, שבת, נאר פאר דעם באקומט ער די גאנצע זאך און חוצה לה אלפיים אמה. אין אנדערע ווערטער עס האט א דין ווי ד' אמות, אבער טאמער וואלט ער נאר אהין געשיקט זיין עירוב באקומט ער עס ווען נישט. איז לאמיר זעהן, מני ווי וועם קומט אויס די ברייתא? אילימא רבי עקיבא? אויבן אויף וועל מען דאך אוודאי זאגן אז דאס קומט אויס ווי רבי עקיבא, וואס ער איז דאך דער וואס זאגט אז ווען מען לייגט א עירוב האט עס נישט קיין דין ווי ד' אמות. אויב אזוי איז שווער, אויב דאס איז רבי עקיבא מאי איריא חריבה, פארוואס דארף ער רעדן דא פון א שטאט צוזאמען מיט א מערה וואס דאס ווייזט אונז אז מען רעדט דא פון א ליידיגע שטאט וואס מען וואוינט נישט, אפילו ישיבה נמי, אפילו ווען ס'וואלט יא געווען א באוואוינטע שטאט וואלט דאך אויך געווען די דין אז וויבאלד ער אליין איז נישט דארט נאר ער לייגט אראפ זיין עירוב באקומט ער נישט די גאנצע שטאט כ ד אמות, איז אויב אזוי ווען די ברייתא וואלט געווען רבי עקיבא וואלט ווען געדארפט שטיין נאר שבת בעיר, און אפילו עס איז אזוי גרויס ווי אנטיוכיא וויבאלד ער איז אליין דארט געווען באקומט ער די גאנצע זאך ווי ד' אמות. און פון דעם וויל איך מדייק זיין אז טאמער איז ער נישט אליין דארט געווען און האט געשיקט זיין עירוב, באקומט ער נישט די גאנצע פלאץ כ ד אמות, און דאס וואלט געווען סאך א גרעסערע חידוש אז אפילו א באוואוינטע שטאט באקומט ער אויך נישט כ ד אמות וויבאלד ער איז אליין נישט דארט געווען. און רש י זאגט אז מען קען נישט זאגן אז לעולם קומט די ברייתא אויס ווי ר' עקיבא. איי פארוואס כאפט ער אן א ליידיגע שטאט ווען ס'איז חרוב דומה למערה? ווייל ער וויל ארויסברענגען א גרויסע חידוש אז ווען ער איז יא אליינס דארט שבת ווען ער איז דארט געווען מיט זיין גוף איז אפילו ווען ס'איז נישט דא נאך איינוואוינערס קען ער עס אויך באקומען די גאנצע שטאט כד' אמות דאס איז די חידוש. אמת טאקע אז ביי די דיוק ווען מ'איז מדייק ווען ער שיקט זיין עירוב אהין. דעמאלטס איז עס נישט כ ד אמות, דעמאלטס וואלט טאקע געווען א גרעסערע חידוש ווען ס'איז יא דא איינוואוינערס, אבער ער וויל ארויסברענגען די נקודה פון די חידוש אז ווען די מענטש איז אליין דארט אפילו ווען ס'איז א ליידיגע שטאט קען ער יא מהלך זיין את כולה כ ד אמות, זאגט רש י דאס קען מען נישט ענטפערן ווייל אויב דאס איז די עיקר נקודה פון די חידוש וואלט ער נישט געדארפט רעדן פון א שטאט וואס מענטשן האבן געבויט, ער וואלט געדארפט זאגן נאך א גרעסערע חידוש, ווי אונז האבן שוין אויבן געלערנט אויף דף ט ו אז אפילו ווען ס'איז דא א נאטירליכע בארג פון ששת ימי בראשית אדער א גרויסע. נקע, דאָס איז אויכעט אַזאַ שפּאַלט, אַזוי ווי אַ הייל אין אַ שטיין, אָדער אַ קמה קצורה, וויבאַלד דער מענטש איז מקבל שבת אין דעם, איז מהלך את כולו געשטאַנען דאָרטן, אַפילו עס איז אַ סך גרעסער ווי ד' אמות, מעג ער אַרומגיין די גאַנצע און פון דערויסן רעכענען צוויי טויזנט אמות. אלא מאי אַז ער רעדט פון אַ שטאָט וואָס מענטשן האָבן געבויט, איז די עיקר חידוש וואָס ער וויל דאָ אַרויסברענגען איז אויף דער דיוק, אַז ווען ער האָט נישט אַליין שובת געווען, נאָר ווען ער האָט אַהינגעשיקט זיין עירוב, איז אפילו ס'איז א שטאט וואס איז געמאכט געווארן אפיציעל לדירה, וויבאלד ער איז נישט אליינס דארט קען ער עס נישט רעכענען כ ד אמות, און דאס איז די עיקר חידוש, די דיוק. און אויב אזוי איז צוריק שווער, אויב די ברייתא קומט אויס ווי ר' עקיבא פארוואס כאפט ער אן א שטאט וואס איז דומה צו מערה און ס'איז ליידיג, עס וואלט געדארפט זיין אסאך א גרעסערע חידוש אז אפילו ווען ס'איז אנגעפילט האלט ר' עקיבא אז וויבאלד ער איז נישט אליין דארט נאר ער האט געשיקט זיין עירוב קען ער עס נישט רעכענען כ ד אמות. אלא נאר לאו מיינסטו דען נישט טאקע אז ס'איז נישט ר' עקיבא, רבנן? און לויט די רבנן איז שוין זייער גוט פארוואס מען מוז אנכאפן א חרוב'דיגע שטאט, ווייל טאמער ס'איז יא דא איינוואוינערס, איז אפילו ער איז נישט אליין דארט געווען און ער האט געשיקט זיין עירוב וועט ער אויך מהלך זיין את כולה כ ד אמות, און לויט די רבנן שטימט עס זייער גוט, וטעמא דשבת, די גאנצע טעם וואס דער שטאט וואס איז דומה צו א הייל דאס מיינט אז ער איז ליידיג פון מענטשן, איז מהלך את כולה אזוי ווי שטייט טאקע אין די ברייתא איז נאר ווייל שבת ער האט אליינס גערוהט דארטן, אבל הניח לא, איז מען דאך מדייק פון די ברייתא אז ווען ער וואלט נאר אראפגעלייגט ערב שבת דארט מיט א שליח זיין עירוב אין די ליידיגע שטאט וואס איז דומה למערה, ווערט עס נישט גערעכנט כ ד אמות. האמער דאך דא א קלארע ברייתא וואס מען מוז מייחס זיין צו די חכמים, ווייל ווי רבי עקיבא שטימט עס נישט, נאר לויט די חכמים שטימט עס, און דא קומט קלאר אויס אזוי ווי שמואל, אז א שטאט וואס מען וואוינט נישט דערין אפילו ווען די ווענט שטייען, אויב מען איז נישט דארט געווען בזמן כניסת השבת נאר מען האט אהין געשיקט די עירוב וועלן די חכמים מודה זיין צו רבי עקיבא, אז ס'ווערט נישט גערעכנט די גאנצע כ ד אמות, ענטפערט די גמרא אז רב אלעזר וועט אנדערש אפלערנען די ברייתא, לא תימא עיר דומיא דמערה, זאג נישט אז מען רעדט דא פון א ליידיגע שטאט וואס איז דומה צו מערה וואס זי איז אויך געווענטליך ליידיג, נאר פונקט פארקערט, אלא אימא מערה דומיא דעיר, די וואס די ברייתא האט דא אנגעכאפט מערה איז ווייל ער וויל צו צוגלייכן אז א מערה וואס איז דומה צו א שטאט אז מה עיר ישיבה, פונקט ווי געווענטליך א שטאט איז באוואוינט אף מערה ישיבה, די מערה וואס די ברייתא רעדט רעדט מען דווקא פון אזא מערה וואס מען וואוינט דארטן, און אויב אזוי איז טאקע זייער גוט אז רבי עקיבא היא, די ברייתא וועט יא קענען אויסקומען ווי רבי עקיבא דאמר וואס ער האלט דאך, אין לו ממקום עירובו אלא אלפיים אמה, אז ווען מען לייגט אראפ דארטן די עירוב און מען איז נישט אליינס דארט געווען באקומט מען נאר פון די מקום עירוב צוויי טויזנט אמה און מען רעכנט נישט די גאנצע זאך כ ד אמות, ובשבת מודי, אויסער אויב דער מענטש אליין איז דארט געווען, אין דער באוואוינטער שטאט אדער דער באוואוינטער מערה, דעמאלט איז דאך רבי עקיבא מודה אז ס'ווערט יא גערעכנט כ ד אמות, און יעצט איז זייער גוט וואס די ברייתא זאגט שבת בעיר או במערה, אויב ער איז אליינס דארט געווען אין א באוואוינטער שטאט אדער אין א באוואוינטער מערה וואס איז דומה צו א שטאט, דעמאלטס איז טאקע מהלך את כולה אפילו רבי עקיבא איז מודה אז ס'ווערט גערעכנט כ ד אמות, און איז טאקע מדייק זיין פון דא אז אויב ער איז נישט געווען שבת נאר ער האט אהין געשיקט זיין עירוב, אפילו ווען ס'איז טאקע א באוואוינטער שטאט, וועט עס אויך נישט ווערן גערעכנט כ ד אמות, פרעגט די גמרא אויף רב אלעזר ווי קענסטו עס איינזעצן א מערה וואס איז דומיא דעיר וואס מען וואוינט דארט והא כמערת צדקיהו קתני, די ברייתא כאפט דאך אן א דוגמא פון די מערה פון צדקיהו המלך און דארט האט מען נישט געוואוינט, ס'איז נאר געווען א הייל וואס איז געמאכט געווען אריבערצוגיין דארטן אמאל אונטערערדיש ווען מען דארף אנטלויפן, און אפילו אויב דו'סט זאגן אז מען האט שוין יא געוואוינט דארטן, איז ווען די ברייתא איז געלערנט געווארן איז דאך שוין זיכער געווען חרוב און קיינער האט שוין נישט געוואוינט דארטן, ענטפערט די גמרא אז ווען ער האט עס צוגעגליכן כמערת צדקיהו,

אזוי האט רב אלעזר אפגעלערנט די ברייתא, אז מען רעדט יא פון א באוואוינטע שטאט, און אויב אזוי קען מען איינזעצן די ברייתא ווי רבי עקיבא, און ער ברענגט טאקע ארויס די גרעסטע חידוש אז אפילו ווען ס'איז געהעריג באוואוינט די שטאט, וויבאלד ער האט נאר געשיקט זיין עירוב און ער איז נישט אליין דארט געווען, קען מען עס שוין נישט רעכענען ווי ד' אמות. שמואל האט אפגעלערנט פארקערט, עיר דומיא דמערה, אז מען רעדט דא אז ס'איז ליידיג פון איינוואוינערס, און אפילו די חכמים וועלן מודה זיין ביי אזא מין שטאט אדער ביי אזא מין מערה, אז טאמער איז ער נישט אליינס דארט בכניסת השבת, קען עס נישט ווערן גערעכנט ווי ד' אמות, פארציילט די גמרא מר יהודה דער אמורא אשכחינהו לבני מברכתא די מענטשן פון דער שטאט מברכתא, מר יהודה האט זיי געטראפן דקא מותבי עירובייהו בבי כנישתא דבי אגובר, זיי האבן אוועקגעשטעלט זייער עירוב אין די בית הכנסת וואס מען האט גערופן בי אגובר, געווען א מענטש גובר וואס האט עס געבויט, ווי באקאנט די אמאליגע בתי כנסת איז געווען אינדערויסן פון שטאט, און דאס איז געווען א גרויסע בית הכנסת וואס איז אויך געווען אינדערויסען פון שטאט אבער עס האט זיך געפונען די גאנצע בית הכנסת אפילו די עק דערפון די ווייטסטע חלק איז נאך געווען אין די תחום פון שטאט איז די מענטשן וואס האבן אהין געלייגט דעם עירוב האבן נישט מקפיד געווען צו גיין דווקא ביז די עק בית מדרש און עס דארט אהין לייגן אז מען זאל קענען גיין נאך ווייטער פון די עירוב צוויי טויזנט אמות ווייל זיי האבן סייווי געהאלטן ווי די חכמים אז אפילו ווען מ'גייט נישט אליינס מקבל שבת זיין אויף א פלאץ מ'לייגט נאר אראפ א עירוב דארט, זאג איך שוין סייווי אז די גאנצע פלאץ ווערט גערעכנט כד' על ד' און דארט מעג מען סייווי טראגן און פון אינדערויסן פון די פלאץ מעג מען אנהייבן צו מעסטן די צוויי טויזנט אמות, ממילא איז שוין נישט קיין חילוק אין בית מדרש וואו מ'שטעלט אוועק די עירוב, אפילו ווען מ'שטעלט עס אראפ אנפאנג בית מדרש, וועט מען סייווי פון די אנדערע עק, די ווייטערע זייט, קענען פון די וואנט פון דערויסן רעכענען צוויי טויזנט אמות. ווען מר יהודה האט דאס געזען אמר להו האט ער געזאגט פאר די וואס לייגן דעם עירוב גוו ביה טפי לייגטס עס אריין מער אינעווענדיג, טיפער אריין, אויף אראמיש מיינט דאך מלגאו פון אינעווענדיג, דאס מיינט לייגטס דעם עירוב ביי די עק פון די בית הכנסת וואס ווייטער ארויס פונעם שטאט כדי עטס זאלטס פון דעם מקום העירוב קענען אנהייבן צו ציילן צוויי טויזנט אמות וועט עטס מער פארדינען. כי היכי דלישתרי לכו טפי כדי עטס זאלטס מער מותר ווערן מער אמות וועט עטס פארדינען פון דעם, ווייל דער מר יהודה האט געהאלטן ווי רבי עקיבא אז וויבאלד מען האט נישט אליינס מקבל שבת געווען אין די בית מדרש נאר מען האט אראפגעלייגט א עירוב, זאג איך נישט אז ס'הייסט כד' אמות נאר דארט וואו די עירוב ליגט פון דארט און ווייטער קען מען רעכענען צוויי טויזנט אמות, ממילא לוינט זיך ארויסצוטראגן דעם עירוב וואס טיפער אריין אין בית הכנסת און ווייטער פון שטאט אז מען זאל פון דארט קענען אנהייבן די צוויי טויזנט אמות. אמר ליה רבא האט רבא געזאגט פאר מר יהודה פלגאה, דו קריגערישע, פארוואס קריגסט דיך אויף די חכמים? בעירובין לית דחש להא דרבי עקיבא, דא בעירובין וועט זיך קיינער נישט רעכענען מיט די חומרות פון רבי עקיבא ווייל עס ווייסט מען דאך א כלל הלכה כדברי המיקל בעירוב איז אוודאי גייט מען ווי די חכמים, און די ריטב"א רעדט שוין אויס אז לכאורה וואס דארף מען צוקומען אז ווייל דא האט עס צו טון מיט עירובין און הלכה כדברי המיקל, ווען רבי עקיבא קריגט מיט די חכמים און ער איז א יחיד איז דאך סיי ווי הלכה כרבים אפילו נישט בעירובין, ענטפערט די ריטב"א אז געווענטליך ווען עס איז מסתבר די טעם פונעם יחיד קען מען יא פסק'נען ווי די יחיד קעגן א רבים. און ביי די הלכה איז מער מסתבר די טעם פון ר' עקיבא אז וויבאלד מען איז נישט דארט אליין האט עס נישט קיין חשיבות די גאנצע פלאץ ווי ד' אמות, איז ווען ס'וואלט נישט געווען הלכה אין הלכות עירובין וואלט מען דא יא גע'פסק'נט ווי ר' עקיבא, נאר ווייל ס'איז הלכה כדברי המיקל בעירוב פארדעם רעכנט מען זיך נישט מיט ר' עקיבא. הדרן עלך כיצד מערבין מיט דעם האבן מיר זוכה געווען בסייעתא דשמיא צו ענדיגן די פיפטע פרק אין מסכת עירובין, און יעצט וועלן מיר מאכן בקיצור א סך הכל אויפן גאנצן בלאט אין מסכת עירובין דף סא. אין די ענדע פון די פאריגע שיעור האט ר' אידי נאכגעזאגט פון ר' יהושע בן לוי אז ווען א מענטש איז מקבל שביתה אויף א פעלד און ער איז מודד ברגליו אום שבת גייט ער די צוויי טויזנט אמה און ער קומט אן אין א שטאט איז טאמער ענדיגט זיך אים די צוויי טויזנט אמה אינמיטן די שטאט קען ער נישט ממשיך גיין גיין אפילו איין טריט ווייטער און די שטאט אליין ווערט אים אראפגערעכנט פון די צוויי טויזנט אמה, טאמער ענדיגט זיך זיין צוויי טויזנט אמות ביי די עק פון די שטאט, אדער ווייטער פון די שטאט, דאס מיינט אז די גאנצע שטאט איז מובלע אין זיין תחום, באקומט ער די קולא אז די גאנצע שטאט ווערט גערעכנט כ ד אמות, און ס'רעכנט גארנישט אראפ פון די תחום, און ער קען נאך גיין ממשיך זיין צו ענדיגן זיין תחום ווייטער פונעם שטאט. און רב אידא האט געזאגט אז דאס קוקט אויס ווי דברי נביאות, ווייל מען פארשטייט נישט מסברה פארוואס זאל זיין א חילוק צו ס'באמצע העיר צו בסוף העיר. אינעם היינטיגן שיעור זאגט רבא אז ס'איז גארנישט קיין דברי נביאות, ס'איז א אפענע משנה. און דער משנה איז טאקע אינעם היינטיגן בלאט דף ס א, און רבא האט געהאט א גירסא אין דער משנה, וואס מען רעדט דארטן פון א גרויסע שטאט וואס איז בשכינות מיט א קליינע שטאט, אנשי עיר גדולה מהלכים את כל עיר קטנה, ואנשי עיר קטנה אין מהלכים את כל עיר גדולה. און דא רעדט מען פון א גרויסע מיט א קליינע שטאט וואס זענען בשכינות אזוי אז די קליינע שטאט איז מובלע אין די תחום פון די גרויסע, אבער די גרויסע איז נישט אינגאנצן מובלע אין די תחום פון די קליינע, ווייל ער איז א ריזיגע שטאט און אפילו ווען ס'ענדיגט זיך שוין די תחום פון די קליינע איז נאך די גרויסע שטאט ממשיך, און לפי זה שטייט דא ביידע דינים פון רבי יהושע בן לוי, אנשי עיר גדולה מהלכין את כל עיר קטנה, וויבאלד די עיר קטנה איז דאך מובלע אין זייער תחום, און ווען זיי גייען ארויס פון די גרויסע שטאט צו די קליינע ענדיגן זיי זייער צוויי טויזנט איילן שוין ביי די עק פון די קליינע שטאט. דעריבער איז מהלכין את כל עיר קטנה מיינט זיי באקומען די גאנצע עיר קטנה כ ד אמות זיי קענען נאך ממשיך זיין ארויסציר, אבער ואנשי עיר קטנה, די מענטשן פון די קליינע שטאט וואס ווען זיי ענדיגן זייער צוויי טויזנט אמה ענדיגט זיך עס אינמיטן די גרויסע שטאט, אין מהלכין את כל עיר גדולה קענען נישט גיין אין די גאנצע גרויסע שטאט נאר ביז וואו ס'ענדיגט זיך זייער צוויי טויזנט אמות. איז דא זעהט מען ביידע נקודות אז ווען ס'ענדיגט זיך אינמיטן א שטאט קענען זיי נישט ממשיך זיין און ווען ס'ענדיגט זיך ביים עק שטאט רעכנט זיך די קולא פון די גאנצע שטאט כד' אמות אויב אזוי איז רבי יהושע בן לוי'ס הלכה גארנישט קיין דברי נביאה ווייל ס'שטייט גאר אין די משנה און לויט רבא'ס גירסא דארף מען צולייגן אין די משנה במה דברים אמורים ווען איז געזאגט געווארן אז מ'מאכט א חילוק צו ס'ענדיגט זיך די מדידה באמצע העיר צו בסוף העיר דאס איז נאר ביי א מענטש וואס האט מקבל שביתה געווען אינדערויסן פונעם שטאט און ער איז מודד ברגליו אבער טאמער טאקע האט ער אראפגעלייגט זיין עירוב מערב שבת אין די שטאט, העט מען טאקע יא רעכענען די גאנצע שטאט כ ד אמות און מען העט יא רעכענען די אלפיים אמה אינדערויסען פון שטאט. דער אמורא רב אידא טענה'ט אבער אז די ווערטער פון רבי יהושע בן לוי זענען יא דברי נביאות ווייל ס'שטייט נישט אין די משנה, רב אידא האט נישט געהאט די גירסא אין די משנה ווי רבא נאר אזוי ווי אונז האמיר עס טאקע, אז די משנה רעדט בכלל נישט ווען איינער האט קונה שביתה געווען אינדערויסן פון שטאט און איז מודד ברגליו, אין אזא פאל איז גאר מעגליך אז די משנה האלט אז אפילו ווען ס'ענדיגט זיך זיין אלפיים אמה בסוף העיר העט מען אים נישט געבן די שטאט כ ד אמות, נאר וויבאלד ער האט נישט קונה שביתה געווען אין דעם שטאט איז נישט דא די קולא פון ד אמות, די משנה רעדט טאקע נאר אויף דעם אופן ווי אונז האמיר עס דא אין די גירסא אז ווען מ'האט טאקע אראפגעלייגט דעם עירוב אין די שטאט פון פאר שבת וויבאלד ער האט קונה שביתה געווען דעמאלט זאגט די משנה אז ס'האט א דין ווי ד אמות. און טאקע סיי די גרויסע מענטשן קענען וואקן אין די גאנצע קליינע שטאט און זעלבע זאך פארקערט אויך ער האט געהאט די גירסא אלעמאל מהלכין מהלכין ווייל די גאנצע שטאט נישט קיין חילוק צו די גרויסע צו די קליינע וועט ווערן גערעכנט כד' אמות וויבאלד מען האט דארט קונה שביתה געווען. דער אמורא רב יוסף זאגט א דין אז א שטאט וואס זיצט נעבן א טייך אדער נעבן אזא נידריגע טאל וואס א סכנה מען קען אראפפאלן פון די שטאט אויף אראפ איז טאמער האט מען געבויט דארטן א דקה אזא ווענטעלע ביים שטאט נעבן די נחל וואס די ווענטעלע איז הויך ד' אמות און מען דארף דווקא א דקה וואס איז הויעך ד' אמות וואס דאס נעמט אוועק די פחד פון די מענטשן אז מען זאל נישט אראפפאלן, אנדערש ווי אונז האבן געהאט אינעם פאריגן שיעור א דקה אז דארט איז גענוג פיר טפחים הויעך, ווייל דארט האט עס נאר געהאט צו טון מיט א גילוי דעת, אבער דא אז מען דארף עס האבן טאקע צו באשיצן די מענטשן מען זאל נישט אראפפאלן מוז עס דווקא זיין א הויעכע וואנט פון פיר אמות, דעמאלטס האט עס א דין פון א געהעריגע שטאט אז מען קען רעכענען פון ארום און ארום די שטאט, אלפיים אמה לכל צד, און די גאנצע שטאט אליין ווערט גערעכנט כד' אמות, אבער טאמער עס האט נישט קיין דקה איז עס א נישט קיין געהעריגע שטאט, און אזוי ווערט יעדע הייזקעלע גערעכנט פאר זיך, אז מפתח ביתו דארף מען נאר רעכענען צוויי טויזנט אמות, און מען קען נישט זאגן אז די גאנצע שטאט האט א דין כד' אמות. פונקט ווי אונז האבן שוין אויבן געהאט אז לגבי א שטאט וואס איז געמאכט פון געצעלטן, הייסט א עראי'דיגע זאך, און מען מעסט פון יעדע געצעלט אלפיים אמה פון זיין פתח און מען רעכנט עס נישט ווי א שטאט. פון ווי נעמט ר' יוסף די הלכה ווייל ס'איז דא א ברייתא אז אין די צייטן פון רבינו הקדוש איז געווען אין גליל אויף א בארג צוויי שטעט די אויבערשטע שטאט האט געהייסן גדר און די אונטערשטע געהייסן חמתן און זענען געווען גענוג נאנט אז ביידע שטעט זענען געווען נבלע איינס אין די תחום פון די אנדערע דאס מיינט אז ווען מ'גייט ארויס פון איין שטאט צום אנדערן אפילו ביזן עק פון די אנדערע שטאט איז מען נאך אין די תחום שבת. און רבינו הקדוש האט געזאגט, האט מתקן געווען אז די מענטשן פון די אויבערשטע שטאט גדר מעגן אראפגיין צו די שטאט חמתן אין שבת, אבער די מענטשן פון חמתן טארן נישט ארויפגיין צו גדר, און לכאורה פארוואס, ביידע זענען דאך נאך אין די תחום, פארשטייט ר' יוסף מוז מען זאגן אז די אויבערשטע שטאט גדר האט געהאט געבויט אונטן א דקה, ממילא האט עס א דין ווי א גאנצע שטאט, וואס אלע איינוואוינערס קענען אנהייבן צו ציילן די תחום שבת פון אינדערויסן פון די וואנט פונעם שטאט, און ממילא מעג מען אפילו אראפגיין ביז די עק פון די שטאט חמתן ווייל ס'איז דאך אין די תחום. מה שאין כן די שטאט חמתן האט אונטן פון זייער שטאט ביים בארג דארטן נישט געבויט קיין דקה, האט דאך עס נישט קיין דין ווי א שטאט אזוי אז יעדע מענטש וואס וואוינט דארטן דארף זיך רעכענען פון זיין טיר צוויי טויזנט אמות, ממילא קומט אויס אז די מענטשן וואס וואוינען אונטן אין חמתן ווייט אוועק פון די אויבערשטע שטאט אז מ'עט רעכענען פון זייער טיר עט שוין די אויבערשטע שטאט זיין חוץ לתחום און פאר דעם האט מען זיי גע'אסר'ט זאלן ארויף גיין צו די אויבערשטע שטאט און דא זעט מען די חילוק אז ווען מען מאכט נישט קיין דקה האט עס נישט קיין דין ווי א שטאט נאר יעדער רעכנט זיך די אייגענע תחום. למעשה ברענגט די גמרא דריי אנדערע מהלכים וויאזוי מען קען אפלערנען די ברייתא און מען מוז נישט ברענגען א ראיה צו ר' יוסף פון דא. איין מהלך איז אז ס'האט גארנישט צו טון מיט הלכה דאס וואס רבי האט נישט געלאזט גיין, ס'האט צו טון מיט מחלוקת ווייל די אויבערשטע שטאט בני גדר זענען געווען ווילדע מענטשן וואס פלעגן באפאלן ווען די בני חמתן זענען געקומען פלעגן זיי באפאלן און שלאגן און אזוי ווי שבת איז א צייט וואס מען טרינקט וויין און ס'איז דא שיכרות האט רבי מורא געהאט אז אויב די מענטשן פון חמתן וועלן ארויפגיין וועט מען זיי באפאלן און שלאגן האט ער זיי גע'אסר'ט ארויפצוגיין. איי פארוואס האט ער געלאזט די מענטשן פון גדר אראפגיין צו חמתן, זיי קענען דאך דארט אהינגיין און שלאגן די בני חמתן, די וועלט זאגט אז ווען א הונט איז נישט אין זיין שטאט בילט ער נישט, איז די זעלבע זאך די בני חמתן זענען טאקע געווען ווילד אבער ווען זיי זענען ארויס פון זייער שטאט האבן זיי נישט געהאט די חוצפה אנצוגרייפן די בני חמתן. נאך א מהלך קען מען זאגן אז די אונטערשטע שטאט חמתן איז געווען אויסגעשטעלט ווי א קשת מיט די צוויי פיס ארויף אויסגעדרייט צו די שטאט גדר, אבער פון איין פוס ביזן צווייטן איז געווען אוועקגערוקט מער ווי פיר טויזנט אמות וואס מען האט אבער שוין אויבן געלערנט אז מען קען נישט רעכענען אין אזא פאל דעם תחום שבת פונעם בענדל פונעם קשת, נאר פונעם קשת אליין, און ס'ווענדט זיך יעדער איינער אינעם קשת וואו ער וואוינט דארט העט ער דארפן מעסטן צוויי טויזנט אמות, און ממילא פאר דעם איז אויסגעקומען אז די מענטשן וואס האבן געוואוינט אונטן אינעם קשת, פון די שטאט חמתן קען אויסקומען אז ווען זיי מעסטן די אייגענע צוויי טויזנט אמות ביז גדר איז עס שוין מער ווי צוויי טויזנט און ס'חוץ לתחום פאר דעם האט מען זיי נישט ארויפגעלאזט מה שאין כן די מענטשן פון אויבן איז געווען א פיר עקעדיגע שטאט וואס אלע האבן גערעכנט די תחום פון אינדרויסן פון שטאט און זיי האבן אלע געקענט אנקומען ווייל די שטאט חמתן איז נאך פאר זיי געווען אין די תחום נאך א מהלך ברענגט די גמרא מ'קען זאגן אז די שטאט גדר אויבן אויפן בארג איז געווען א ריזיגע שטאט און די שטאט חמתן אונטן איז געווען א קליינע שטאט, אזוי עס איז אויסגעקומען אז חמתן איז געווען נבלע אין די תחום פון גדר, אבער גדר איז האט זיך ארויסגעשטעקט פון די תחום פון חמתן ווייל עס איז געווען זייער גרויס, לויט דעם איז זייער גוט, די מענטשן פון גדר מעגן זיכער אלע גיין צו חמתן ווייל עס איז נאך אין די תחום, אבער די מענטשן פון חמתן קענען נישט גיין אין די שטאט גדר אין די גאנצע שטאט ווייל א חלק פון די שטאט איז שוין חוץ לתחום און דאס מיינט אז רבי האט זיי גע'אסר'ט דארט צו גיין. נאכדעם האט מען געלערנט אין די משנה אז ווען עס איז דא א גרויסע שטאט מיט א קליינע בשכינות, און די מענטשן פון די גרויסע שטאט האבן געלייגט זייער עירוב אין די קליינע, אדער פארקערט, די מענטשן פון די קליינע האבן געלייגט זייער עירוב אין די גרויסע שטאט, איז אפילו זיי אליינס זענען נישט דארט געווען בכניסת השבת, וויבאלד זיי האבן אבער אהינגעשיקט זייער ברויט, האלטן די חכמים אז דאס ווערט שוין גערעכנט כאילו ווי ער איז אליינס דארט געווען, און ער באקומט אויך די קולא אז ער קען רעכענען יענע שטאט וואו ער האט געלייגט דעם עירוב פאר כאילו ווי ס'איז ד' אמות. און אפילו ס'איז א ריזיגע שטאט און פון אינדערויסן קען מען ציילן אלפיים לכל ריח, און רבי עקיבא טענה'ט ניין, אז וויבאלד ער איז אליין נישט דארט געווען ער האט נאר געשיקט זיין עירוב, איז נישט דא די קולא פון ד' אמות, נאר דארט וואו ער האט אראפגעלייגט די ברויט פון דארט און ווייטער זאל ער רעכענען צוויי טויזנט אמה, און אפילו ס'איז אינמיטן די שטאט ווערט אראפגערעכנט פון די די חלק אין שטאט רעכנט אראפ פון די צוויי טויזנט אמה. טענה'ט רבי עקיבא צו די חכמים זענט עטץ דען נישט מודה צו מיר? אז ווען איינער לייגט אראפ זיין עירוב אין א הייל, אין א גרויסע, העט ער נישט באקומען די הייל כמו ד' אמות, נאר ער העט טאקע דארפן רעכענען פון די ברויט אליין צוויי טויזנט אמות, איז אויב אזוי זייטס מיר מודה אז די זעלבע זאך העט זיין אין א שטאט אויכעט, אז וויבאלד ער איז נישט אליין אהין געגאנגען, באקומט ער נישט די שטאט כד' אמות, האבן די חכמים געענטפערט יא אונז זעמיר טאקע מודה ביי א הייל אבער נאר אויף צוויי אופנים, אדער ווען ס'איז נישט דא דארטן נאך איינוואוינערס, דעמאלטס האט עס נישט קיין חשיבות של ד' אמות, אבער טאמער ס'וואוינען דארטן מענטשן, אוודאי ווערט עס גערעכנט ווי ד' אמות. אדער אפילו ווען ס'איז יא דא איינוואוינערס אין די הייל אבער ער האט נישט אראפגעלייגט דארט זיין עירוב, ער האט נאר מקבל שבת געווען אינדערויסן אויף א פעלד און ער האט אנגעהויבן צו מודד זיין ברגליו און ער איז אנגעקומען אינמיטן א הייל, דעמאלטס זאג איך טאקע בין איך מודה אז ער קען נישט גיין ווייטער און איך רעכן נישט די גאנצע הייל כד' אמות ווייל ער האט אפילו נישט אהין געשיקט זיין עירוב אויך נישט, אבער טאמער האט ער אהין געלייגט זיין עירוב און ס'איז דא דארטן איינוואוינערס, איז דאס גענוג אז ס'האט א חשיבות די גאנצע פלאץ כד' אמות? האמיר דאך יעצט געלערנט אז אין א הייל וואס איז נישט באוואוינט זענען די חכמים מודה צו רבי עקיבא אז ס'האט נישט קיין דין אזוי ווי ד' אמות, וואס וועט זיין אין א שטאט וואס איז נישט באוואוינט? די שטאט אליין שטייט, די ווענט, אלעס, אבער די איינוואוינער זענען חרוב, און א מענטש האט אהינגעלייגט זיין עירוב, דא האמיר שוין א מחלוקת אמוראים, שמואל האלט אז דאס איז אויכעט אזוי ווי א חרוב'ע הייל, אז די חכמים זענען מודה צו רבי עקיבא אז ס'ווערט נישט גערעכנט כ ד אמות די גאנצע שטאט, און דער אמורא רב אלעזר בן פדת זאגט, ניין, אז א שטאט וואס איז א פלאץ וואו מענטשן האבן געוואוינט איז אפילו יעצט וואוינען נישט די מענטשן דארטן האט עס יא א חשיבות אזוי ווי ד אמות, און די גמרא געוואלט פרעגן א קשיא קעגן רב אלעזר פון די משנה וואס עס שטייט אז די חכמים האבן געזאגט צו רבי עקיבא אז אונז זעמיר מודה בזמן שאין בה דיורין, און די גמרא האט פארשטאנען אז ביי א שטאט איז אויך די זעלבע זאך ווען ס'איז נישטא קיין איינוואוינער זענען די חכמים מודה, דאך א ראיה צו שמואל. און א קשיא אויף רב אלעזר, אויף דעם וועט רב אלעזר ענטפערן ניין, אז אין א שטאט וועט מען טייטשן אין בה דיורין ווען די שטאט איז חרוב, די חומות זענען חרוב, אבער דאס וואס ס'איז נישט דא איינוואוינערס מיינט נאך גארנישט, ווייל ס'האט נאך אלץ א חשיבות וויבאלד דארטן האבן אמאל געוואוינט מענטשן. אין הכי נמי ווען די שטאט בעצם וועט חרוב ווערן דעמאלטס ביסטו גערעכט אז ס'איז שוין איינגעפאלן די חומות אויך, וועלן די חכמים מודה זיין אז מ'קען עס נישט רעכענען כ ד אמות. די גמרא פרעגט א קשיא אויף רב אלעזר פון א ברייתא, אין די ברייתא שטייט אז אויב א מענטש האט מקבל שבת געווען מיט זיין גוף אין א שטאט אפילו ס'איז ריזיג אזוי גרויס ווי אנטיוכיא אדער אין א ריזיגע הייל אזוי גרויס ווי מערת צדקיהו מלך יהודה מעג ער ארומגיין אין די גאנצע הייל און פון דערויסן מעסטן אלפיים אמה ווייל די גאנצע הייל אדער שטאט ווערט גערעכנט כ ד אמות איז דאך משמע פון די ברייתא אז דאס איז נאר ווייל ס'איז שבת ווייל ער איז אליין דארט געווען טאמער האט ער אבער אהין געשיקט נאר זיין עירוב רעכנט ער עס נישט כ ד אמות. און די גמרא איז מדייק אז ווייל עס שטייט דא א שטאט מיט א הייל צוזאמען, זאג איך אז מ'רעדט דא פון אזא שטאט וואס איז דומה צו א הייל, פונקט ווי א הייל געווענטליך איז פיסט און נישטא קיין איינוואוינערס, איז די שטאט רעדט מען אויך פון א פיסטע שטאט. זעט מען דאך אז ביי א פיסטע שטאט אן איינוואוינערס האט עס נישט קיין דין כ ד אמות, און מ'קען נישט זאגן אז די ברייתא קומט אויס ווי רבי עקיבא, ווייל לויט רבי עקיבא פארוואס רעדט מען פון א פיסטע שטאט, ער וואלט דאך געדארפט אנכאפן סאך א גרעסערע חידוש אפילו אין א באוואוינטע שטאט, וויבאלד די מענטש איז נישט דארט נאר ער שיקט זיין עירוב האט עס נישט קיין דין כד' אמות אלא מאי איז קומט עס אויס ווי די חכמים און דאס איז די חידוש אז וויבאלד די שטאט איז פיסט זענען די חכמים מודה צו רבי עקיבא אז וויבאלד די מענטש איז נישט דארט געווען אליינס נאר ער האט געשיקט זיין עירוב עט עס נישט קענען ווערן גערעכנט כד' אמות איז דאך א ראיה צו שמואל און א קשיא אויף רבי אלעזר ענטפערט די גמרא אז רב אלעזר וועט אפלערנען פונקט פארקערט אז דעם וואס שטייט עיר צוזאמען מיט מערה איז פארקערט אז מען רעדט דא מערה דומיה דעיר פונקט ווי א עיר איז יא באוואוינט רעדט מען דא פון א באוואוינטע מערה און די ברייתא וועט טאקע יא אויסקומען ווי רבי עקיבא וואס רבי עקיבא איז מודה אז דארט ווי די מענטש איז אליין געגאנגען מקבל שבת זיין אין א באוואוינטע פלאץ וועט מען עס יא רעכענען כד' אמות אבער טאמער האט ער אהין געשיקט זיין עירוב אפילו עס איז באוואוינט רעכנט מען עס נישט כד' אמות אבער די ברייתא וועט נאר אויסקומען ווי רבי עקיבא אבער אין הכי נמי לויט די חכמים אפילו מען וואוינט נישט אין די שטאט וועט מען עס יא רעכענען כ ד אמות. איי וויאזוי קען ר' אלעזר אריינזעצן די ברייתא פון א באוואוינטע מערה דומיה דעיר, די ברייתא אליין האט דאך געזאגט כמערת צדקיהו וואס דארט האט מען נישט געוואוינט, ענטפערט די גמרא מערת צדקיהו מיינט נישט לגבי די נקודה צו מען וואוינט דארט צו נישט, מען רעדט פון די גרויסקייט, מערת צדקיהו איז געווען א ריזיגע הייל פון ירושלים ביז יריחו, דאס וויל די ברייתא זאגן, אז אפילו עס איז ריזיג קען מען עס רעכענען כד' אמות ווען מען איז אליינס דארט געווען. אבער אוודאי רעדט מען פון א הייל וואס עס איז יא באוואוינט, און אפילו ווען עס איז באוואוינט, וויבאלד ער האט נאר געשיקט זיין עירוב לויט רבי עקיבא, עט עס נישט ווערן גערעכנט כד' אמות. די גמרא דערציילט אז עס איז געווען א שטאט מברכתא וואס זיי האבן אראפגעלייגט א עירוב תחומין אין זייער בית הכנסת וואס איז געווען אינדערויסן פון שטאט, אבער עס איז נאך געווען די גאנצע שול אין די צוויי טויזנט אמות, און די מענטשן וואס האבן געלייגט די עירוב האבן עס געלייגט אינמיטן דעם בית הכנסת, און מר יהודה האט זיי געזאגט לייגטס עס ארויף אינגאנצן אינעווענדיג וואס טיפער ארויס ווייטער פונעם שטאט איר זאלטס פון דארט קענען רעכענען צוויי טויזנט אמות. האט אים רבא געזאגט פארוואס קריגסטו דיך אויף די חכמים, די חכמים האבן דאך געזאגט אז אפילו ווען מען שטעלט נאר א עירוב און מען איז נישט דארטן אליין קען מען רעכענען די גאנצע פלאץ כד' על ד', איז אויב אזוי נישט קיין נפקא מינה וואו מען לייגט דעם עירוב. און קיינער רעכנט זיך נישט דא מיט רבי עקיבא, ווייל הלכה כדברי המיקל בעירוב, און מיט דעם האבן מיר זוכה געווען בסייעתא דשמיא צו ענדיגן די פיפטע פרק אין מסכת עירובין.